בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף ל ט, מ'הייבן אן דף ל ט עמוד א' די משנה איז אזוי, אין די פריערדיגע משנה האמער געזען א מחלוקת פון ר' אליעזר און די חכמים, וואס איז די דין ווען יום טוב געפאלט פאר שבת צו נאך שבת, צו ס'איז צוויי באזונדערע קדושות צו ס'איז איין לאנגע קדושה, צו מ'קען מאכן צוויי עירובין אויף צוויי אנדערע זייטן פאר ביידע טעג, צו מ'דארף נוצן די זעלבע עירוב, אזוי האמער געזען די פריערדיגע משנה. אין די יעצטיגע משנה גייט די משנה דן זיין לגבי די צוויי טעג פון ראש השנה צו ס'איז איין קדושה צו ס'איז צוויי אנדערע קדושות און במילא העט אויך זיין תלוי צו מ'קען מאכן איין עירוב אויף איין טאג און א צווייטע עירוב אויפן צווייטן טאג אינעם צווייטן וועג ס'טייטש איינס צו מזרח איינס צו מערב אדער ניין ס'איז איין לאנגע קדושה במילא מוז מען נוצן דעם זעלבן עירוב זאגט די הייליגע משנה רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט ראש השנה שהיה ירא שמא תתעבר, ראש השנה וואס א איד האט מורא געהאט אז אפשר העט עס נתעבר ווערן, וואס די מפרשים זענען מסביר אז פשט דא איז אזוי, בעצם אמאליגע צייטן האט מען דאך מקדש געווען די חודש על פי הראי', וואס טייטש ס'האט געקענט זיין א חודש מעובר און א חודש חסר, יעצט נארמאל, יום טוב אין ארץ ישראל, ביז ס'איז אנגעקומען יום טוב האט מען שוין געוואוסט ווען ראש חודש איז געווען, ס'איז געווען די דרייסיגסטע טאג צו די איין און דרייסיגסטע טאג, און ממילא האט מען געוואוסט ווען צו האלטן יום טוב האט מען געהאלטן נאר איין טאג יום טוב, נאר וואס ראש השנה איז א פראבלעם. ווייל ראש השנה איז דאך ראש חודש אליין, און במילא איז ראש השנה האט מען קיינמאל נישט געוואוסט ווען איז בעצם ראש השנה, פארוואס? ווייל פון איין זייט קען זיין אז אלול איז נאר נײַן און צוואַנציק טאג, און ממילא די דרייסיגסטע טאג פון אלול, קען זיין ס'עלן היינט קומען עדים זאגן זיי האבן געזען די לבנה, און במילא היינט ראש השנה, פון די צווייטע זייט קען זיין ס'עלן נישט קומען קיין עדים היינט, און במילא היינט נישט ראש השנה נאר מארגן ראש השנה, האט מען נישט געוואוסט וואס צו טון, איז אנפאנג טאקע געווען אזא מצב. טאמער ס'איז אנגעקומען עדים במשך די דרייסיגסטע טאג אין אלול, נישט קיין חילוק אפילו סוף טאג, און זיי האבן עדות געזאגט זיי האבן געזען די לבנה, איז יענע טאג האט מען קובע געווען אז טאקע היינט איז געווען ראש השנה, און די נעקסטע טאג איז געווען א וואכן טאג. נאר וואס, שפעטער איז געווארן א מצב פון קלקלו הלוים באשיר, וואס טייטש עדים זענען געקומען די דרייסיגסטע טאג אין אלול עדות זאגן אז זיי האבן געזען די לבנה, און במילא האט מען געמאכט טאמער ס'איז טאמער זיי קומען ממש פארנאכטס, וואס טייטש. די ערשטע טאג ראש השנה פארנאכט איז מען קובע אז היינט איז געווען ראש השנה, מארגן איז א וואכן טאג אבער ביז דערווייל אין בית המקדש האט מען געזינגען נישט די ריכטיגע שירה און במילא האבן חכמים קובע געווען אז מן המנחה ולמעלה, פון מנחה און ווייטער, איז מען שוין נישט מקבל קיין עדות, וואס טייטש, די ערשטע טאג ראש השנה ביז מנחה, טאמער ס'וועלן קומען עדות עדות זאגן זיי האבן געזען דעם חודש, איז בית דין האט טאקע קובע געווען אז היינט איז געווען ראש השנה און די צווייטע טאג איז נישט ראש השנה ס'איז א וואכן טאג, אבער נאך די צייט פון מנחה. ס'טייטש נאך די הקרבת תמיד של בין הערבים, אפילו ס'עלן קומען עדות עדות זאגן זיי האבן געזעהן די לבנה נישט קיין חילוק, בית דין איז קובע אז היינט איז ראש השנה און מארגן איז אויך ראש השנה, ס'טייטש צוויי זאכן האט מען געטון, קודם כל, מ'האט נישט אנגענומען די עדות, וואס טייטש די נעקסטע טאג איז געווען ראש השנה, חוץ פון דעם, ביז צום נאכט ביז צום צווייטן טאג האט מען ממשיך געווען זיך צו פירן יום טוב'דיג און אנהאלטן אלע יום טוב'דיגע איסורים. יעצט די מפרשים זענען מסביר אויף די תקופה בעצם איז די משנה דא דן אויף די תקופה וואס בית דין האט נישט מקבל געווען קיין עדות מן המנחה ולמעלה דאס איז שוין א פראבלעם פארוואס ווייל ווילאנג בית דין האט מקבל עדות געווען קומט אויס אז אפילו אין ארץ ישראל אפילו אין ירושלים בעצם דאס וואס מען האט געהאלטן צוויי טאג ראש השנה איז ממה נפשך איין טאג געווען א וואכן טאג און די אנדערע טאג געווען א יום טוב טאג נאר וואס דען די ערשטע טאג האט מען געדארפט האלטן מספק קען זיין ס'וועלן קומען עדות, ממילא האט מען געהאלטן יענע טאג ראש השנה, אבער נישט מתורת וודאי, ס'איז געווען א ספק'דיגע ראש השנה, אבער אלעמאל איז איינס געווען זיכער וואכן און איינס געווען זיכער יום טוב, אבער אין די תקופה נאכדעם וואס בית דין האט מחליט געווען אז נאך מנחה איז מען נישט מקבל קיין עדות, וואס איז יעצט געשען? ס'איז אויסגעקומען אז טאמער ס'קומט עדות נאך מנחה איז דאך בית דין נישט מקבל, איז פארוואס האלט מען היינט יום טוב? ס'איז נישט מספק, דא איז שוין א תורת וודאי, פשט היינט איז שוין וודאי ראש השנה, ווייל בית דין, ס'איז טאקע א תקנת בית דין, אבער ס'איז נישט מתורת ספק. ס'טייטש ביידע טאג זענען זיכער יום טוב, א תקנה פון בית דין אז אזוי איז, מחמת פארוואס? ווייל ס'איז געווען קלקול הלוים בשיר, אבער אזוי איז געווען, און ממילא פאר דעם איז דא דא צוויי צדדים, פון איין צד קען מען זאגן אז ראש השנה היות וואס בית דין האט עס קובע געווען מתורת וודאי איז עס איין לאנגע קדושה, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, בכל זאת ס'איז צוויי אנדערע טעג, און ממילא איז עס צוויי באזונדערע קדושות קען מען מאכן צוויי באזונדערע עירובין אויף ביידע טעג, און אויף דעם רעדט דא די משנה אז רבי יהודה זאגט אזא סארט ראש השנה איז מערב אדם שני עירובין ואומר, מעג א מענטש מאכן צוויי עירובין און זאגן עירובי בראשון למזרח ובשני למערב, איך וויל איין עירוב זאל זיין פארן ערשטן טאג צום מזרח זייט, פארן צווייטן טאג צום מערב זייט, אדער בראשון למערב ובשני למזרח, און זעלבע זאך א מענטש קען זאגן עירובי בראשון ובשני כבני עירי, די ערשטע טאג וויל איך עירוב די צווייטע טאג וויל איך נישט קיין עירוב איך וויל קונה שביתה זיין אין שטאט, און זעלבע זאך עירובי בשני ובראשון כבני עירי, ער קען טון פארקערט, די צווייטע טאג וויל איך די עירוב זאל קונה זיין, די ערשטע טאג וויל איך זיין אין שטאט. רבי יהודה האלט די צוויי טעג זענען צוויי באזונדערע קדושות, און במילא קען מען קונה שביתה זיין אויף יעדן טאג באזונדער. זאגט די משנה ולא הודו לו חכמים. חכמים האבן נישט מודה געווען דערצו, חכמים האבן געהאלטן אז מען קען נישט מאכן צוויי באזונדערע עירובים פאר ביידע טעג, נאר וואס ביידע טעג איז אלץ איין קדושה, און ממילא דארף מען קונה שביתה זיין איין מאל פאר ביידע טעג און נישט צוויי באזונדער ווייל ס'איז אלץ איינס. זאגט יעצט די משנה ווייטער, נאך א מחלוקת וואס איז בעצם נובע פונעם זעלבן מחלוקת, צו ראש השנה איז איין קדושה צו צוויי קדושות, זאגט די משנה, ועוד אמר רבי יהודה, מתנה אדם על הכלכלה ביום טוב ראשון, ואוכלה בשני, ס'טייטש א מענטש וואס האט פירות פון טבל, וואס ער וויל מפריש זיין פון דעם תרומות ומעשרות, נארמאל, שבת, יום טוב טאר מען נישט מפריש זיין קיין תרומות און קיין מעשרות, דא אבער האלט רבי יהודה אז היות וואס ראש השנה איז צוויי באזונדערע קדושות, פארוואס האלט ער ס'איז צוויי באזונדערע קדושות? אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ווייל ער האלט אז ס'איז נישט פשט ס'איין לאנגע קדושה בית דין האט קובע געווען די זעלבע קדושה פאר ביידע טעג, נאר איין טאג איז וואכן און איין טאג איז יום טוב, און במילא איז עס צוויי באזונדערע זאכן, איז פארדעם זאגט רבי יהודה אז א מענטש קען מאכן א תנאי און מפריש זיין תרומות ומעשרות, וואס איז די מין תנאי? די תנאי גייט אזוי, די ערשטע טאג ראש השנה איז ער מפריש תרומות ומעשרות און ער זאגט אזוי, טאמער היינט איז ראש השנה איז דאס גארנישט. טאמער מארגן ראש השנה און היינט איז וואכן, איז דאס תרומות און מעשרות, און די זעלבע זאך דער צווייטער טאג, ער קען נאך נישט עסן, דער צווייטער טאג זאגט ער די זעלבע זאך, טאמער היינט איז יום טוב, טו איך יעצט גארנישט, טאמער נעכטן איז געווען יום טוב, איז היינט איז וואכן טאג, און במילא די תרומת מעשרות וואס איך בין היינט מפריש, דאס זאל חל זיין, אזוי טוט ער ביידע טעג, איז אטאמאטיש די פירות מתוקן און במילא קען ער עס עסן, און חכמים פארשטייט זיך קריגן זיך אויף דעם אויך, וכן ביצה שנולדה בראשון, תאכל בשני, א בייע שנולדה ביום טוב טאר מען נישט עסן, אבער טאמער עס איז געבוירן געווארן אן איי דעם ערשטן טאג, איז ממה נפשך די צווייטע טאג קען ער עס עסן, ווייל טאמער די ערשטע טאג איז יום טוב צווייטע טאג איז וואכן טאג איז פארשטייט זיך אז מען קען עס עסן צווייטע טאג ס'איז דאך וואכן, און אז די ערשטע טאג איז וואכן און די צווייטע טאג איז יום טוב קען מען עס ווייטער עסן, ווייל ס'איז געבוירן געווארן אין די וואכן. ולא הודו לו חכמים, און חכמים קריגן זיך אויף די ביידע דינים אויך אויף רבי יהודה, ווייל זיי האלטן אז ס'איז איין לאנגע קדושה, און אויך אזוי ווי מען האט געשמועסט, פארוואס ווייל חכמים האבן עס מתקן געווען מתורת ודאי, און ממילא הייסט עס איין לאנגע ראש השנה. זאגט די משנה ווייטער, רבי דוסא בן הרכינס אומר, רבי דוסא בן הרכינס זאגט, העובר לפני התיבה, א בעל תפילה וואס גייט צו ביום טוב של ראש השנה, די ערשטע טאג ראש השנה, אומר, זאגט ער ביים דאווענען, החליצנו, החליצנו איז א לשון פון זירוז, זרזנו, החליצנו השם אלקינו, את יום ראש החודש הזה, אם היום אם למחר, וואס טייטש, מען דארף קודם כל דערמאנען ראש חודש, אזוי האלט רבי דוסא בן הרכינס, און חוץ פון דעם האלט ער, אז מען דארף זאגן אם היום אם למחר וואס קען זיין היינט ראש חודש קען זיין מארגן ראש חודש און די זעלבע זאך די צווייטע טאג ראש השנה זאגט רבי דוסא בן הרכינס ולמחר הוא אומר אם היום אם אמש אז החליצנו ה' אלקינו את יום ראש החודש הזה היינט וואס די צווייטע טאג ראש השנה אם אמש אדער קען זיין ס'איז געווען נעכטן ולא הודו לו חכמים און חכמים זענען נישט מודה צו די דין פון רבי דוסא בן הרכינס מ'וועט זעהן אין די גמרא וואס איז די מחלוקת זאגט די הייליגע גמרא מאן לא הודו לו ווער די חכמים פון אונזער משנה וואס איז נישט מודה צו רבי יהודה אמר רב זאגט רב רבי יוסי דאס איז רבי יוסי דתניא וואס מיר האבן געלערנט אין א ברייתא די ברייתא זאגט מודים חכמים לרבי אליעזר בראש השנה שהיה ירא שמא תתעבר וואס טייטש אונז האבן מיר געזעהן די פריערדיגע משנה א מחלוקת פון רבי אליעזר און די חכמים ווען שבת געפאלט פאר יום טוב צו שבת געפאלט נאך יום טוב צו עס איז צוויי באזונדערע קדושות צו נישט רבי אליעזר זאגט ס'איז צוויי קדושות, און די חכמים זאגן ס'איז אלץ איין קדושה, און אויף דעם זאגט די ברייתא אז די חכמים זענען מודה צו רבי אליעזר ביי ראש השנה אז ראש השנה איז יא צוויי קדושות, אז מערב אדם שני עירובין ואומר עירובי בראשון למזרח ובשני למערב, בראשון למערב ובשני למזרח, עירובי בראשון ובשני כבני עירי, עירובי בשני ובראשון כבני עירי, וואס טייטש די חכמים זאגן אז אין הכי נמי שבת און יום טוב, איז איין קדושה, אבער די צוויי טעג ראש השנה בין איך מודה צו רבי אליעזר עס איז צוויי קדושות, און רבי יוסי אוסר, אזוי פירט אויס די ברייתא, רבי יוסי קריגט זיך אויף די חכמים, און ער האלט אז ראש השנה איז אויך אלץ איין קדושה, און ממילא זעהן מיר די חכמים פון אונזער משנה, דאס איז רבי יוסי, וואס רבי יוסי האלט אז ביי ראש השנה איז אלץ איין קדושה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא ברענגט די המשך הברייתא, אמר להן רבי יוסי, האט רבי יוסי געזאגט צו די חכמים, אי אתם מודים, שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה, שנוהגין אותו היום קודש ולמחר קודש, זענט עטץ נישט מודה אז טאמער סקומט עדים נאך מנחה האבן דאך בית דין איינגעפירט, די חכמים האבן איינגעפירט אז מהאלט יום טוב סיי די טאג אפילו עדות איז געקומען און בעצם וואלט מען געדארפט זאגן היינט איז יום טוב מארגן נישט, ניין איך ווייס קלאר סטייטש כנעם נישט אן די עדות, מארגן איז א יום טוב אבער היינט דארף מען זיך אויך פירן יום טובדיג, און במילא זעמער אז די קדושה פון יום טוב איז דאך א ודאידיגע קדושה סנישט קיין ספקדיגע קדושה, און רשי איז מוסיף נאך מער, דאס וואס מהאלט אין גלות, די צוויי טעג ראש השנה יום טוב ווערט יעצט אויכעט א ודאי, פארוואס ווייל נארמאל יום טוב אין גלות איז דאך מספק, דא איז דאך דא אפשר א ספק אז אין ארץ ישראל איז געקומען עדות נאך מנחה, און על הצד אז אין ארץ ישראל איז געקומען עדות נאך מנחה איז דאך ראש השנה ביידע טעג וודאי'דיג, און מילא חוץ לארץ עט אויך זיין וודאי'דיג, על כל פנים זאגט ר' יוסי טאמער עס איז וודאי'דיגע יום טוב די ביידע טעג איז אוודאי אלעס איין קדושה, און אז ס'איז אלס איין קדושה, וויאזוי זאגט עטץ אז מען קען אפטיילן די עירוב אויף די ביידע טעג? ורבנן, וואס וועלן די חכמים ענטפערן? זאגן די חכמים, התם, כי היכי דלא לזלזולי ביה, וואס טייטש דאס וואס ווען עדים קומען נאך מנחה איז נעמט מען נישט אן זייער עדות, און די חכמים האבן איינגעפירט אז ביידע טעג איז ראש השנה, זאגן די חכמים, דאס איז נישט זיי האבן איינגעפירט מתורת ודאי אז ס'איז ביידע טעג ראש השנה היינט און מארגן, ניין, אוודאי איז מתורת ספק, איי מתורת ספק אז עס איז געקומען עדות איז זאג קלאר מארגן איז נישט ראש השנה און פארטיג, אדער נעם נישט אן די עדים און זאג אז מארגן איז ראש השנה היינט איז נישט ראש השנה, וואס איז די מין הנהגה אז ביידע טעג איז ראש השנה נאכדעם וואס עדות איז געקומען? זאגן די חכמים, די טעם איז ווייל בית דין האט נישט געוואלט מען זאל מזלזל זיין אין די דרייסיגסטע טאג פון אלול, וואס טייטש קען זיין טאמער מען וועט יעצט אויסרופן אז די עדים וואס איז געקומען האט מען נישט מקבל געווען און במילא מארגן איז ראש השנה היינט איז וואכן טאג, מענטשן וועלן זיך אויפפירן היינט וואכנדיג, און ממילא נעקסטע יאר, און ס'וועט קומען עדות פאר מנחה נעקסטע יאר, עלן זיך אויך מענטשן אויפפירן וואכנדיג, און דארט טאר מען נישט, ווייל דעמאלטס איז געווען ראש השנה, און נעקסטע יאר וועט זיין ראש השנה יענע טאג, ווייל עדים איז געקומען. און ממילא מחמת דעם האט מען געמאכט א תקנה, אז מ'זאל טאקע זיך אויספירן דעם טאג, די ערשטע טאג זאל מען אויספירן יום טוב'דיג, אבער נישט פשט, מתורת ודאי, און ממילא זאגן די חכמים, אז ס'ווייטער נישט מתורת ודאי, פארדעם, קען מען אפטיילן און מען קען מאכן צוויי עירובין אויף די צוויי אנדערע טעג ווייל ס'איז נישט איין קדושה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה, ועוד אמר רבי יהודה, רבי יהודה האט געברענגט נאך צוויי דוגמאות וואס מען זעט דארט די ענין אז ראש השנה איז צוויי באזונדערע קדושות, סיי ער האט געזאגט מען קען מפריש זיין תרומה על תנאי, און סיי ער האט אויך געברענגט די משל א ביצה שנולדה ביום טוב ראשון אז די צווייטע טאג קען מען דאס עסן. יעצט פרעגט די גמרא פארוואס דארף מען האבן די אלע דריי ציורים, סיי אז א מענטש קען מאכן צוויי עירובין אויף ביידע טעג ראש השנה סיי די ענין פון הפרשת תרומה און סיי די ענין פון ביצה שנולדה, זאגט די גמרא צריכא מ'דארף האבן אלע דריי ציורים, ווייל דאי אשמעינן ראש השנה, טאמער מען וואלט נאר געזאגט די דין פון ראש השנה וואלט איך געזאגט בהא קאמר רבי יהודה, משום דלא קעביד מידי, דער מענטש טוט דאך גארנישט, וואס טייטש די צוויי עירובין וואס מען מאכט צו מזרח צו מערב דאס אלץ גרייט מען צו פאר יום טוב, יום טוב אליין טאר מען זיך נישט צוגרייטן, און מילא קען זיין דארט זאגט רבי יהודה עס איז צוויי אנדערע קדושות, דא לאזט מען א מענטש מאכן טאקע צוויי עירובין, אבל כלכלה דמיחזי כמתקן טיבלא, דא ווען ס'קומט צו מתקן זיין די טבל וואס טייטש אראפצונעמען תרומות און מעשרות, קוקט דאך עס אויס אז ער טוט עפעס טייטש ער טוט דאך טאקע עפעס ער נעמט אראפ תרומה ער מאכט טאקע א תנאי אבער ער טוט עפעס קען זיין אימא מודה להו לרבנן קען זיין אז רב יודא איז אויך מודה צו חכמים אז מען טאר נישט מפריש זיין תרומה על תנאי ווייל עס קוקט נישט אויס גוט ווי נישט ווי עס קוקט אויס ווי ער איז מפריש תרומה במילא דארף איך אויך וויסן דעם דין אז מען קען טאקע מפריש זיין על תנאי און די זעלבע זאך ואי אשמעינן הני תרתי טאמער וואלט געזאגט די ביידע דינים וואלט איך אויך נישט געוויסט אויף ביצה שנולדה פארוואס משום דליכא למיגזר עלייהו ווייל עס איז נישט דא קיין פלאץ פאר קיין גזירות וואס טייטש מען וועט שוין זען ביי ביצה שנולדה איז דא שפעציעלע גזירות וואס וואלט יא געווען א צד צו זאגן אז אפילו בעצם וואלט איך געטראכט אז מען מעג, טאר מען נישט, פארוואס? אבל ביצה דאיכא למיגזר בה משום פירות הנושרים, און משום משקין שזבו, ס'דא צוויי גזירות וואס מען קען גוזר זיין לגבי ביצה שנולדה, ווייל ביי ביצה שנולדה איז דא טאקע א מחלוקת פארוואס טאר מען דאס נישט עסן יום טוב, איז איינע פון די מאן דאמרים האלטן אז ס'איז אלס פירות הנושרים, וואס טייטש אזוי ווי א פרי וואס פאלט אראפ פון א בוים, האבן חכמים גוזר געווען אז יום טוב טאר מען דאס נישט עסן א גזירה טאמער מען וועט גיין קלויבן פון בוים, און די זעלבע זאך, דאס איז די סיבה פארוואס מען טאר נישט עסן א ביצה שנולדה וואס אויך אזא בחינה, און זעלבע זאך משקין שזבו, חכמים האבן גע'אסר'ט משקה וואס קומט אליין ארויס פון א פרי אז מען טאר דאס נישט טרינקען א גזירה טאמער א מענטש וועט גיין קוועטשן פירות, די זעלבע זאך די. איי וואס קומט ארויס פונעם עוף איז אויך א בחינה פון משקה שזבו, עס קומט ארויס אזוי ווי די משקה קומט ארויס פונעם פרי, די איי קומט ארויס פונעם עוף, על כל פנים איז דא די אלע גזירות, איז אפשר אפילו קלאר די צוויי טעג ראש השנה צוויי אנדערע קדושות, אפשר זאל מען בכל זאת גוזר זיין און דאס נישט לאזן, אימא מודה להו לרבנן, צריכה במילא דארף איך אלע דריי ציורים. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין א ברייתא תניא, כיצד אמר רב יודא מתנה אדם על הכלכלה ביום טוב ראשון ואכלו בשני, דאס וואס רב יודא מ'האט געזען אין די משנה אז היות וואס ראש השנה איז צוויי אנדערע קדושות, קען מען אראפ נעמען מעשרות און תרומה די ערשטע טאג מיט א תנאי די צווייטע טאג מיט א תנאי און אטאמאטיש איז דאס געמעשרט ממה נפשך און וויאזוי מאכט מען די תנאי זאגט די ברייתא היו לפניו שתי כלכלות של טבל טאמער איינער האט צוויי כלכלות צוויי סלן בעסקעטס פון טבל און ער וויל אראפ נעמען תרומה פון איינס טייטש איינס זאל זיין תרומה די אנדערע זאל ווערן אויס טבל איז אומר זאגט ער אזוי אם היום חול ולמחר קודש ער זאגט די ערשטע טאג ראש השנה טאמער היינט איז וואכן טאג און אליבא דאמת איז מארגן ראש השנה אויב אזוי, תהא זו תרומה על זו, זאל זיין די כלכלה די רעכטע כלכלה זיין תרומה, און די לינקע וועט ווערן אויס טבל מען וועט עס קענען עסן, ואם היום קודש ולמחר חול, טאמער אבער היינט איז יום טוב און מען טאר דאך נישט אראפ נעמען תרומות און מעשרות יום טוב, איז אין בדברי כלום האב איך גארנישט געזאגט, און אזוי וקורא עליה שם, אזוי קריגט עס א נאמען פון תרומה על תנאי, ומניחה און ער שטעלט עס אין די זייט ער טאר עס נאכנישט עסן פארוואס? ווייל ס'איז דאך נאר א תנאי, ס'קען זיין אז היינט איז גארנישט געווען, ס'קען זיין היינט איז געווען יום טוב, ולמחר הוא אומר, די נעקסטע טאג וואס טוט ער, טוט ער אזוי, צווייטע טאג יום טוב, זאגט ער די זעלבע תנאי, אם היום חל, טאמער היינט איז וואכן טאג, און נעכטן איז געווען יום טוב, און אויב נעכטן איז געווען יום טוב קומט אויס נעכטן די תרומה ומעשרות פון נעכטן איז גארנישט מיט נישט ובמילא תהא זו תרומה על זו, איז יעצט נעם איך תרומות ומעשרות, ואם היום קודש, און טאמער היינט איז יום טוב און נעכטן איז געווען וואכן טאג, פשט די נעכטיגע תרומה איז יא געווען עפעס, אין בדברי כלום, איז זאג איך היינט גארנישט כ'האב גארנישט געזאגט, און אזוי וקורא עליה שם, דאס געבט א נאמען תרומה וואס טייטשט יעצט איז טאקע די טבל אויס טבל, ואוכלה ער מעג עס עסן, רבי יוסי אוסר, רבי יוסי לאזט דאס נישט טון ראש השנה, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, רבי יוסי האלט אז די ביידע טעג איז איין לאנגע קדושה, פארוואס ווייל חכמים האבן עס מתקן געווען מן המנחה למעלה בתורת וודאי, און ממילא טאר מען דאס נישט טון, ווייל ס'איז נישט פשט איין טאג איז וואכנדיג און איין טאג איז יום טוב'דיג נאר אלץ איינס, זאגט די ברייתא יעצט, וכן היה ר' יוסי אוסר בשני ימים טובים של גליות, ר' יוסי האט אויך נישט געלאזט אראפנעמען תרומות ומעשרות על תנאי ביי יום טוב שני של גליות, און פשטות מיינט מען נישט דא דווקא ראש השנה, נאר אלע יום טוב שני'ס, און בעצם דארף מען דאס פארשטיין, די גמרא וועט זיך שוין שטעלן אויף דעם, פארוואס אלע יום טוב שני'ס של גליות איז דאך בתורת ספק, טאמער ס'איז יום טוב בתורת ספק וואלט יא געדארפט העלפן א תנאי, עמיר שוין זען, פארציילט די גמרא יעצט א מעשה, ההוא בר טביא דאתא לבי ריש גלותא, ס'איז געווען אמאל א הערש, הערשן פלייש, וואס איז אנגעקומען צום שטוב פון ריש גלותא, דאתציד ביום טוב ראשון של גליות, וואס גוים האבן עס געפאנגען די ערשטע טאג יום טוב, ואשתחיט ביום טוב שני, און אידן פארשטייט זיך האבן עס גע'שחט'ן דעם צווייטן טאג יום טוב, איז היות וואס די מעשה דא איז געווען אזוי מיטן הערש, אז גוים האבן עס געפאנגען די ערשטע טאג און אידן האבן עס גע'שחט'ן די צווייטע טאג, איז ר' נחמן ור' חסדא אכלו, ר' ששת לא אכל, ר' נחמן און ר' חסדא האבן געהאלטן אז מ'מעג דאס עסן. וואס איז די פראבלעם צו עסן פון די הערשן פלייש? איז די פראבלעם איז ווייל היות וואס גוים האבן עס געפאנגען די ערשטע טאג יום טוב און מען טאר דאך נישט פאנגען עפעס, ס'איז א מלאכה דאורייתא, און ממילא חכמים האבן גע'אסר'ט אז טאמער א גוי טוט א מלאכה דאורייתא פאר א איד טאר מען נישט הנאה האבן פון דעם די גאנצע יום טוב ביז מוצאי יום טוב בכדי שיעשו ס'גייט אריבער א קורצע תקופה נאך יום טוב ווי לאנג ס'נעמט צו טון די מלאכה נאר נאכדעם מעג מען הנאה האבן פון דעם. איז במילא אז גוים האבן עס געפאנגען די ערשטע טאג יום טוב טאר מען דאך נישט עסן. נאר וואס דען? זיי האבן געהאלטן אז היות וואס איז דאך געווען די מעשה איז דאך געווען יום טוב שני של גליות, ס'איז געווען אין גלות סתם עפעס א יום טוב א יום טוב שני, און ממילא האבן זיי געהאלטן אז היות וואס די ביידע טעג איז דאך איינס יום טוב און די אנדערע נישט, איז ממה נפשך קען מען עסן פון די פלייש. פארוואס? ווייל טאמער די ערשטע טאג איז געווען יום טוב, פשט גוים האבן דא געטון א מלאכה פאר אידן, איז אין הכי נמי, מען טאר נישט הנאה האבן פון דעם ביז מוצאי יום טוב בכדי שיעשו, אבער די ערשטע טאג איז געווען יום טוב די צווייטע טאג נישט, און ממילא יעצט אז מען האלט די צווייטע טאג, וואס די צווייטע טאג אליבא דאמת איז א וואכן טאג, אידן האבן עס גע'שחט'ן די צווייטע טאג שוין אריבער בכדי שיעשו מעג מען עס עסן, און די זעלבע זאך פארקערט, טאמער אליבא דאמת איז די צווייטע טאג די אמת'ע יום טוב און די ערשטע טאג איז א וואכן טאג, קומט אויס גוים האבן עס אפילו נישט געפאנגען יום טוב זיי האבן עס געפאנגען אין די וואכן, איז סתם אזוי נישט קיין פראבלעם דאס צו עסן, און פאר דעם האבן זיי עס געגעסן, מה שאין כן רב ששת האט עס נישט געגעסן, פארוואס ווייל ער האט געהאלטן אז אפילו עס איז טאקע יום טוב שני של גליות האט ער געהאלטן עס איז איין לאנגע קדושה, און ביידע זענען קדוש בקדושת וודאי, נישט ראש השנה סתם א יום טוב, און ממילא האט עס רב ששת נישט געגעסן, פשטות זעהן מיר דא אז רב ששת האט געהאלטן ווי רבי יוסי וואס מען האט יעצט געזעהן אין די ברייתא, ווייל רבי יוסי האט דאך געזאגט אין די ברייתא אז בשני ימים טובים של גליות איז אויך די דין אז עס איז איין לאנגע קדושה, אמר ר' נחמן, זאגט אבער ר' נחמן צו רב ששת, מאי אעביד ליה לרב ששת דלא אכיל בישרא דטביא, וואס זאל איך טון דא פאר רב ששת אז ער האט נישט געגעסן די הערשן פלייש טייטש ער האט נישט פארשטאנען פארוואס ער האט נישט געגעסן, אמר ליה רב ששת, האט רב ששת געזאגט צו רב נחמן, והיכי איכול, וויאזוי זאל איך עס עסן, דתני איסי, וואס טייטש איסי, עס איז געווען דארט א איסי וואס האט פארגעלערנט די ברייתא וואס מען האט יעצט געזען די שיטה פון רבי יוסי, אז שני ימים טובים של גליות איז אויך איין לאנגע קדושה, און פאר דעם קען איך עס נישט עסן, ואמרי לה, ס'איז דא וואס זאגן א צווייטע גירסא, רש"י זאגט די צווייטע גירסא א לשון בתמיה, די זעלבע זאך נאר א צווייטע לשון, אז רב ששת זאגט איסי תני וכן היה רבי יוסי אוסר שני ימים טובים של גליות, איסי זאגט דאך נאך די ברייתא אז רבי יוסי האט נישט געלאזט ביי די צוויי ימים טובים של גליות אראפ צו נעמען תרומות ומעשר על תנאי, פארוואס ווייל ס'איין לאנגע קדושה, נו וויאזוי ווילסטו איך זאל עס עסן? זאגט די גמרא אמר רבא, זאגט רבא ומאי קשיא, וואס איז דיר שווער פון די ברייתא? ס'טייטש רבא גייט דא פארענטפערן אז דאס וואס רבי יוסי זאגט דא אין די ברייתא רבי יוסי אוסר בשני ימים טובים של גליות מיינט אוודאי נישט ווי ס'קוקט אויס פשטות אז יעדע יום טוב שני של גליות איז איין לאנגע קדושה, נאר וואס דען זאגט רבא דילמא הכי קאמר אז קען זיין דאס האט רבי יוסי געמיינט צו זאגן, וכן היה רבי יוסי אוסר בשני ימים טובים של ראש השנה בגולה, אז אזוי ווי אין ארץ ישראל איז די צוויי טעג ראש השנה קדוש בקדושה וודאי מיט איין לאנגע קדושה, ווייל מן המנחה ולמעלה האבן דאך די חכמים מתקן געווען די קדושה, און ממילא די זעלבע זאך אין חוץ לארץ, דאס סך הכל מיינט רבי יוסי צו זאגן אז אין חוץ לארץ האט ראש השנה אויך די זעלבע דין, אבער ס'קען אוודאי זיין אז ביי אנדערע ימים טובים איז רבי יוסי אוודאי אויך מודה ס'איז צוויי באזונדעריגע קדושות, און ממילא אז ס'איז צוויי באזונדעריגע קדושות פארשטייען מיר נישט פארוואס רב ששת האט נישט געגעסן. זאגט אבער די גמרא, די תירוץ פון רבא שטימט נישט, ווייל אי הכי של גליות, בגולה מיבעי ליה, וואס טייטש די לשון יום טוב שני של גליות וואס רבי יוסי זאגט, טאמער ער רעדט פון ראש השנה וואלט ער געדארפט זאגן אז דאס וואס די תנא קמא זאגט אז ביידע טעג ראש השנה איז איין לאנגע קדושה אין ארץ ישראל, איז בגולה, אין גלות איז אויך אזוי, דאס וואס מ'זאגט יום טוב שני של גליות איז משמע גייט ארויף אויף אלע יום טוב שני'ס, און ממילא רבא'ס תירוץ נישט קיין תירוץ, און ממילא שוין ווייטער אז אונז האמער א ר' יוסי וואס ר' יוסי זאגט אז יעדע יום טוב שני אין גלות איז מיט תורת וודאי פארשטיי מיר שוין ווייטער רב ששת, זאגט די גמרא אמר רב אסי, זאגט רב אסי ניין, ומאי קשיא, נאכאלץ נישט דא קיין ראיה פון די ברייתא, פארוואס? ווייל ער גייט יעצט מסביר זיין פשט אין די ברייתא אויכעט אז דאס וואס ר' יוסי אוסר בשני ימים טובים של גליות מיינט נישט אז יעדע יום טוב שני של גליות איז קדוש בקדושת ודאי, נאר וואס דען? זאגט רב אסי, דילמא הכי קאמר, קען זיין די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן, וכן היה ר' יוסי, עושה איסור שני ימים טובים של גליות, כשני ימים טובים של ראש השנה לרבנן דשרו, וואס טייטש זעצט אריין די ברייתא אזוי, אז אנפאנג ברייתא איז דאך דא א מחלוקת, צו די צוויי טעג פון ראש השנה איז איין לאנגע קדושה צו ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, די חכמים האבן געהאלטן אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, און רבי יוסי האט געהאלטן ניין ס'איז איין לאנגע קדושה, און דאס זאגט אונז די ברייתא אז רבי יוסי האט געזאגט יא, לגבי ראש השנה קריג איך זיך טאקע מיט דיר, אבער לגבי סתם יום טוב שני של גליות דא בין איך מודה צו די רבנן אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, און ממילא קען מען אוודאי מפריש זיין תרומות און מעשרות על תנאי, און פשט ווי מ'זעצט צוזאם די ווערטער פון רבי יוסי, אז נישט פשט רבי יוסי זאגט רבי יוסי אוסר, נאר רבי יוסי עושה איסור שני ימים טובים של גליות, רבי יוסי האט שוואך געמאכט די איסור פון יום טוב שני של גליות אזוי שוואך כשני ימים טובים של ראש השנה לרבנן דשרו, אזוי ווי די צווייטע טאג ראש השנה לויט די חכמים, וואס די חכמים אין די ברייתא האבן געהאלטן אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, איז רבי יוסי מודה אז אפילו ביי ראש השנה קריגט ער זיך און האלט ס'איז איין קדושה, אבער סתם ביי יום טוב שני של גליות איז עס צוויי באזונדערע קדושות, און ממילא קומט אוודאי אויס אז רבי יוסי איז אויך מודה אז יום טוב שני של גליות איז נאר קדוש בקדושת ספק, און ממילא פארשטייען מיר נישט דאס וואס רב ששת האט נישט געוואלט עסן פון די הערשן פלייש ווייל ממה נפשך האט ער עס געקענט עסן, זאגט טאקע די גמרא, אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל, רב ששת האט געטראפן רבה בר שמואל, אמר ליה, האט ער אים געפרעגט, תני מר מידי בקדושות, האסט עפעס פארגעלערנט האסט עפעס דו קענסט עפעס א ברייתא בענין די קדושת יום טוב שני של גליות, אמר ליה, האט רבה בר שמואל אים געזאגט, תנינא, כ'האב אויף דעם א ברייתא, וואס דא אין די ברייתא זעהט מען קלאר, טאקע אזוי ווי מ'האט יעצט געזעהן אז רבי יוסי האלט אז יום טוב שני של גליות איז אויך נאר קדוש בקדושת ספק, שטייט אין די ברייתא, מודה רבי יוסי אז רבי יוסי איז קלאר מודה אז בשני ימים טובים של גליות, ביי סתם עפעס א יום טוב שני אין גליות, אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, און ממילא זעהן מיר דא אז עס איז נישט דא קיין תנא וואס האלט אז יום טוב שני של גליות איז קדוש בקדושת וודאי חוץ פון ראש השנה, אמר ליה, רב ששת האט געזעהן אז רבה בר שמואל האט פארגעלערנט די ברייתא, און במילא זעהט מען פון די ברייתא אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, און במילא וואלט מען אוודאי געמעגט עסן פון די הערשן פלייש, און ר' ששת האט דאך נישט געוואלט עסן, זאגט ר' ששת אי משכחת להו, טאמער דו וועסט טרעפן ר' נחמן רב חסדא, לא תימא להו ולא מידי, זאג זיי נישט נאך די ברייתא, פארוואס ווייל פון די ברייתא איז קלאר א ראיה נישט אזוי ווי איך האב זיך געפירט, ווייל פון די ברייתא זעהט מען קלאר אז איך וואלט יא געמעגט עסן די הערשן פלייש, זאגט די גמרא אמר רב אשי, לדידי אמר לי אמימר, ההוא בר טביא, לאו איתצודי איתציד, זאגט רב אשי אז אמימר האט אים געזאגט אז דער גאנצער שקלא וטריא וואס מען האט דא געהאט איז לא דובים ולא יער, וואס טייטש נישט דאס איז געווען דא די משא ומתן דא, אוודאי איז קלאר אז ווען ס'איז דא יום טוב שני של גליות מען האט יעצט פעסטגעשטעלט איז עס צוויי באזונדערע קדושות, און ממילא אוודאי טאמער גוים פאנגען די ערשטע טאג און מ'שחט עס די צווייטע טאג עט יעדער מודה זיין אז מען מעג עס עסן, נישט דא קיין מחלוקת ביי דעם, און דאס איז אינגאנצן נישט געווען דא די שקלא וטריא, נאר וואס יא? מען האט נישט געפאנגען אינגאנצן די הערש, נאר וואס דען? אלא מחוץ לתחום אתא, ס'איז געקומען דער הערש מחוץ לתחום, אינדרויסן פון תחום שבת, תחום שבת איז א איסור דרבנן, און מען רעדט אויך נישט דא פון צוויי טעג יום טוב, אלעס איז געשען אינעם זעלבן טאג, גוים האבן געברענגט א הערש צום שטוב פון ריש גלותא, יום טוב, און די שאלה איז געווען צו יענע טאג מעג מען עס עסן צו נישט, איז מאן דאכל, ר' נחמן ר' חסדא וואס האבן געגעסן פון דעם, זיי האבן געהאלטן סבר הבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר, זיי האבן געהאלטן אז טאמער א גוי האט עובר געווען אויף א מלאכה שבת צו יום טוב וואס איז נאר א דרבנן, איז דער איד וואס דער גוי האט עובר געווען פאר אים די מלאכה, א גוי טוט דאך א מלאכה פאר א איד, דער איד אליין ער טאר נישט הנאה האבן פון די זאך ביז מוצאי יום טוב ביז מוצאי שבת, אבער א צווייטער איד ביי דרבנן'דיגע איסור מעג הנאה האבן, און ממילא האבן רב נחמן און רב חסדא געהאלטן אז היות וואס דאס הערש האט מען געפאנגען פארן ריש גלותא, נו, איך בין נישט דער ריש גלותא, איך מעג הנאה האבן פון דעם גראד. ומאן דלא אכל, מה שאין כן רב ששת, וואס האט רב ששת געהאלטן? סבר כל דאתא לבי ריש גלותא, אדעתא דכולהו רבנן אתא. ער האט געהאלטן אז דאס וואס מען האט געברענגט דא דער הערש צום שטוב פון ריש גלותא, האט עס דער גוי געטון על דעת אז אלע אידן דא זאלן עסן, און ממילא פשט ער האט עס אויך געטון פאר מיר, נע, ער האט עס געטון פאר מיר, טאר מען נישט עסן פון דעם ביז מוצאי יום טוב. פרעגט אבער די גמרא, ווי אזוי קענסטו מיר פארדרייען דא די גאנצע מעשה, והא אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל ואמר ליה, מען האט דאך פריערט געזען די מעשה רב ששת האט געטראפן רבה בר שמואל, רבה בר שמואל האט אים געזאגט די ברייתא, רב ששת האט אים געזאגט צו האלטן א שווייגן זאלסט נישט פארציילן פאר רב נחמן און פאר רב חסדא, און וואס וואס זאגסטו מיר דא אז די גאנצע מעשה איז געווען אנדערש, זאגט די גמרא לא היו דברים מעולם טאקע לויט דער גירסא איז די גאנצע מעשה קיינמאל נישט געשען, איז ממילא נישט קיין קשיא.